די גמרא זאגט אויף דרשו הוי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב אז דאס גייט אויף די עשרת ימי תשובה די גמרא אין ראש השנה די גמרא זאגט אז כאן ביחיד כאן בציבור שטייט אויך אז מי כהוי' אלקינו בכל קראנו אליו אז דער אייבישטער איז שטענדיג נאנט צו יעדער אידן און דא זאגט מען אז דאס איז דרשו השם בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב און דאס איז ספעציעלע זמנים און די גמרא זאגט אז א גאנצע יאר דארף מען האבן דעם כח הציבור דאס דארף זיין א מנין און דעמאלט קען מען פועל זיין אבער אין עשרת ימי תשובה קען א יחיד פועל זיין אזוי ווי א ציבור ידוע דער ביאור פון דעם אלטן רעבן, וואס ס'ברענגט זיך אין ספר חנה אריאל, פון דעם חסיד הידוע ר' אייזיק האמלער, וואס ער איז געווען פון די חסידים הראשונים פון דעם אלטן רעבן, אז ער האט געהערט בפירוש שמעתי, אזוי שרייבט ער דעם לשון, ער האט געהערט פון דעם אלטן רעבן בהיותו בליאדי, האט ער געזאגט אז וואס איז דער פשט כאן ביחיד כאן בציבור, כאן ביחיד גייט אויף יחידה שבנפש, און כאן בציבור דאס די עבודה פון די עשר כוחות הנפש, דאס הייסט אז א גאנצע יאר די עבודה פון א אידן דארף זיין מיט עשר כוחות הנפש, מה שאין כן אין די טעג. אין עשרת ימי תשובה איז די עבודת התשובה פארבונדן מיט יחידה שבנפש. און דאס איז ווי ס'איז מבואר אין חסידות, אז אין די טעג פון עשרת ימי תשובה, דעמאלט לייכט ביי יעדער אידן דער יחידה שבנפש, און ווי דער לשון ווי ס'ברענגט זיך,

דער מקור האור, דער מקור הנשמות, איז ער ווערט נתקרב, קירוב המאור אל הניצוץ, יעדער איד, איז ביי אים פארהאן דער ניצוץ אלוקי, דער פינטעלע איד, איז אזוי בדרך כלל א גאנצע יאר דארף דער איד זוכן דעם אייבערשטן, דאס איז דער זמן וואס א איד א גאנצע יאר, א איד דארף זוכן דורך זיין עבודה, דינען דעם אייבערשטן און זוכן דעם אייבערשטן דורך זיין שכל, דורך זיינע מידות, דורך די עשר כוחות הנפש, בשעת אבער ס'קומט צו גיין. אין די טעג פון עשרת ימי תשובה איז דעמאלט איז דער קירוב המאור אל הניצוץ, ס'לייכט ביי יעדער אידן, דער מאור, דער אייבישטער אליין, שיינט אריין אין יעדער אידנ'ס נשמה, און דאס פלאקערט אויף ביי אים דער ניצוץ, דאס צינדט אן ביי אים די נשמה, ווי מ'זעט בגשמיות אז בשעת ס'איז פאראן א גרויסע אבוקה, א גרויסער פלאם, פייער, און ס'איז דא א קליינער ניצוץ, איז די קליינע ניצוצות ציען זיך צו דעם אבוקה גדולה. און נישט נאר דאס, בשעת ס'איז פאראן א גרויסער פלאם לעבן א ניצוץ, איז פלוצלינג דער ניצוץ ווערט אנגעפלאקערט, ער איז שוין געווען כמעט אויסגעלאשן, אבער בשעת ער ווערט דערנענטערט צו דעם מאור, דער מאור דערנענטערט זיך צו אים, ווערט ער שטארקער און ער ווערט מיט א גרעסערער פלאם. און על דרך זה איז אויכעט אין די טעג, בשעת ס'איז דא די טעג פון עשרת ימי תשובה, ווי דער אייבערשטער איז בהמצאו בהיותו קרוב, אט דאס צינדט אן ביי יעדער אידן זיין ניצוץ זיין יחידה שבנפש, און במילא די עבודה דעמאלט איז גאר אויף א גאר אנדער גאר א געהויבענער אופן. די שאלה איז, וואס איז דאס די עבודה וואס מען רופט דאס אן, וואס איז דאס דער פשט כאן ביחיד, וואס מיינט דאס אין עבודה בפועל די עבודה פון יחידה שבנפש? די עבודה פון עשרת ימי תשובה וואס איז דער טייטש וואס איז דער עניין אין עבודה אז כאן ביחיד די עבודה פון יחידה שבנפש בכלל איז דאס די גאנצע עשרת ימי תשובה בפרט ווי ס'רעדט זיך ארום בנוגע דער עניין פון יום הכיפורים וואס דעמאלט איז דאס נאך מערער אפילו פאר דערויפן בנוגע שבת תשובה ברענגט זיך אין חסידות אז שבת תשובה אין עשרת ימי תשובה גופא איז שבת תשובה איז דער עיקר עבודה פון פון תשובה עילאה ווי דער אלטער רבי שרייבט דאך אין תניא אין איגרת התשובה אז שבת איז דער זמן פון תשובה עילאה כל שכן וקל וחומר שבת תשובה און שבת תשובה איז מען מיט דעם דאך מתקן די אלע שבתים פון די גאנצע יאר און ווי דער רבי איז מוסיף אז דעמאלט גרייט מען זיך צו די אלע שבתים פון די קומענדיגע יאר איז דער עיקר שייך עבודה פון שמחה איז דווקא בשעת ס'קומט צו גיין שבת תשובה די עבודה פון תשובה עילאה און כל שכן וקל וחומר אין יום הכיפורים וואס דעמאלט איז די עבודה אין אן אופן פון תשובה עילאה ווי ס'מבואר אויכעט אין כמה וכמה מאמרי חסידות אז בשעת ס'קומט צו גיין יום הכיפורים און דעמאלט איז די העכסטע מדריגה אין תשובה, און דעמאלט איז די עבודה מצד יחידה שבנפש. און דערפאר שטייט בנוגע צו יום הכיפורים, יום שנתחייב בחמשה תפילות, וואס איז די טייטש חמשה תפילות, דאס איז כנגד די חמשה מדריגות פון נפש רוח נשמה חיה יחידה. און מען זאגט אויף דעם גאנצן טאג פון יום הכיפורים, אז דאס איז יום שנתחייב בחמשה תפילות, וואס דאס איז דער מספר אויף חמשה פארבונדן מיט די יחידה שבנפש, דאס הייסט אז בכללות, די כללות העבודה פון יום הכיפורים איז די עבודה של יחידה שבנפש, און אין דעם גופא, בשעת ס'קומט צו גיין זמן תפילת נעילה, אט דעמאלט איז די תפילה החמישית, איז דעמאלט גאר דער עיקר ענין פון גילוי היחידה. וואס איז מבואר אז די זמן פון תפילת נעילה אז דעמאלט ביי יעדער אידן אפילו ביי קל שבקלים ופושעי ישראל ווערט ביי אים נתעורר ווערט ביי אים נתגלה די יחידה שבנפש און דעמאלט איז דער עיקר עבודה וואס מ'איז מעורר דער עצם פינטעלע איד ס'איז נתעורר ביי יעדער אידן דער יחידה שבנפש די פינטעלע איד און דאס איז דער עיקר עניין התשובה פון יום הכיפורים די שאלה איז וואס איז די הסברה וואס מיינט דאס וואס טא ווי טייטשט מען דאס אויס אין אותיות פון עבודה אט דער ענין התשובה ווי דאס איז פארבונדן מיט יחידה שבנפש בכלל וואס איז דאס דער ענין פון תשובה עילאה אין עבודה בנפש אדם און בפרט די תשובה ווי ס'איז פארבונדן מיט יחידה שבנפש ווי ס'איז משמע אין כמה וכמה ערטער אין חסידות אז דאס איז דער זעלבער ענין אז דער ענין פון תשובה פארבונדן מיט תשובה עילאה דאס איז די תשובה פארבונדן מיט יחידה שבנפש פאראן כמה ביאורים די רעדן א נקודת הביאור מיוסד אויף כמה מאמרי חסידות וואס געברענגט ארויס א זעהר א רייכע נקודה אין עבודה אבער פריערט וועט מען מקדים זיין א סיפור כרגיל אז מען דערציילט א חסידישע מעשה וועט מען דערציילן א סיפור וואס כ'האב געהערט פון א חסיד ר' זלמן מאראזאוו וואס איז געווען א שוחט אין מאנטריאל כ'האב אים געקענט און ער איז געווען א חסידישער איד דערציילט דערציילט מיר דער סיפור האב איך געהערט פון אים אליין ער דערציילט אז ס'איז געווען אין רוסלאנד איז געווען א איד אין די צייטן פון דעם רבי'ן נשמתו עדן פון דעם רבי'ן רש"ב איז געווען א איד וואס איז געווען א גרויסער גביר מען האט אים גערופן לעיזער איך געדענק נישט זיין לעצטער נאמען איצטער געווען עפעס א באראן אזא גרויסער גביר פון די גרויסע חשובים וואס איז געווען אין די זעלבע צייטן וואס איז געווען די גרויסע על כל פנים איז געווען אין יארן פון רבי'ן רש"ב ער איז געווען א איד און וואס ער איז נתרחק געווארן אזוי ווי אסאך אידן פון יעמאלט וואס איז נתרחק געווארן אין זיין הנהגה אין אידישקייט האט געהאט א שטוב וואס איז געווען אינגאנצן ווייט פון תורה און מצוות ער איז געווען א מחלל שבת נישט געהאט געהיט כשרות וכו' וכו' און אפילו יום כיפור האט ער אויך נישט געפאסט נאר וואס ער האט געהאט א מנהג הכי קבוע אז יעדע יאר יום כיפור יום כיפור פלעגט ער פארן צו די גרויסע שול

נישט גיין, ער פלעגט פארן מיט א פערד און וואגן, און פארן צו דעם בית כנסת המרכזי, דעם גרויסן שול, ס'איז געווען א מאדערנע שול, פלעגט ער אריין גיין דארטן, און ער פלעגט צאלן געלט אויף דעם, פלעגט ער באקומען מפטיר יונה, און בשעת ער האט באקומען דעם מפטיר יונה, פלעגט ער ליינען דעם מפטיר, פלעגט ער וויינען, ליינען דעם מפטיר פלעגט זיין בכיות, ער פלעגט וויינען, ליינען דעם מפטיר מיט דמעות און מיט בכיות. אזוי פלעגט זיין דער סדר. ווי נאר ס'האט זיך געענדיגט דער ליינען דעם מפטיר יונה, פלעגט ער גלייך גיין צוריק, ארויפגיין אויפן וואגן און פארן צוריק אהיים. דאס איז אויף זיך נישט געבליבן אפילו אויף נעילה. עד כדי כך איז געווען זיין מצב, אין שפל המצב. איז מ'האט אט דעמאלט גערעדט וועגן דעם, אמאל ביים טיש, און מ'האט עפעס גערעדט בענין וועגן דער רבי רש"ב, דער רבי נשמתו עדן, מ'האט דערציילט וועגן דעם אידן, וועגן זיין הנהגה. ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן גע'טענה'ט, ווי קען מען אים געבן מפטיר יונה, א איד וואס איז מחלל שבת און יום טוב, יום כיפור אליין אויכעט מחלל, ווייזט אויס אז ער האט נישט געפאסט יום כיפור, און מ'גיבט אים מער נישט מפטיר יונה ווייל ער, ווייל עס איז א סגולה אויף עשירות, וואס איז ווערט דער גאנצער ענין? און דער רבי רשב יעמאלט געזאגט אז מ'דארף אים געבן און האט געזאגט אז דאס וואס ער ליינט דעם מפטיר יונה און דאס וואס ער צעוויינט זיך בשעת ער ליינט דעם מפטיר יונה דאס איז נישט קיין בלאף דאס איז נישט קיין שקר דאס איז ווייל ביי יעדן לייכט די יחידה שבנפש און יעדער איד יום כיפור ווערט ביי אים נתעורר די יחידה און ביי אים קומט עס ארויס בזה האופן דאס איז בשעת ער ליינט מפטיר יונה ווערט ביי אים טאקע נתגלה די ניצוץ הנשמה עס ווערט ביי אים ליכטיג און דאס איז ביי אים מעורר התעוררות תשובה און דער רבי רשב האט דעמאלט געזאגט אז סוף כל סוף איז איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל צום סוף וועט די יחידה שבנפש מצליח זיין און ער וועט ווערן א אמת'ער בעל תשובה און חסידים טאקע דערציילן אז איך האב געהערט פון ר' זלמן מאראזאוו דערציילט אז נאך כמה וכמה שנים איז איין מאל איז טאקע געווען אז ער אז ער האט געליינט דעם מפטיר יונה און האט געוויינט און נאך דעם מפטיר יונה איז ער צוריק געגאנגען צו זיך אויפן וואגן ער האט געהאלטן ביי ארויף גיין אויפן וואגן פלוצלינג האט ער געגעבן א געשריי צו זיך און געזאגט לייזער וויפיל א שיעור צו אפנארן אזוי האט ער געשריגן. לייזער, וויפיל א שיעור צו בלאפן, וויפיל א שיעור צו אפנארן? ביסט דאך א איד, ווי גייסטו אוועק פאר נעילה? און ער איז צוריק געגאנגען אין שול, און ער האט דעמאלט געזאגט נעילה מיט בכיות נוראות, און שפעטער איז ער געווארן צוביסלעכווייז דערנענטערט געווארן, נאכאמאל אנגעהויבן מקיים זיין מצוות מעשיות, און זיך מקרב זיין צו אידישקייט נאכאמאל. און דאס איז א סיפור פון א אידן וואס ביי אים איז נתעורר געווארן די יחידה שבנפש אין יום הכיפורים. בשעת מען גיט א קוק אין עבודת השם, וואס איז דאס דער ענין פון עבודת התשובה מצד יחידה שבנפש? ווי מיר האבן גערעדט ס'איז דא כמה ביאורים אין חסידות, מ'וועט חזר'ן א ביאור וואס איז מבואר אינעם רבי'נס מאמרים אין תשרי תשי"ט, וואס דעמאלט האט דער רבי גערעדט כמה וכמה מאמרים, תשרי תשי"ט איז געווען א רייכער תשרי, וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט, כמה וכמה מאמרים שלא בערך צו די פריערדיגע יארן, ס'איז געווען ריבוי מאמרי חסידות, און די מאמרים האבן גערעדט אסאך בנוגע אט דעם ענין. דער רבי האט דעמאלט גערעדט במשך דעם גאנצן תשרי בנוגע עבודת התשובה מתוך שמחה. און איך האב געהערט פון חסידים וואס זענען דעמאלט געווען, יא, וואס דערציילן איבער ווי ס'איז געווען, וואס ס'איז געווען זייער בולט, אז דער רבי האט דעמאלט א גאנצן תשרי, אנהייבנדיג נאך פון פאר ראש השנה, גערעדט אין די מאמרים און שפעטער די אלע תשרי'דיגע מאמרים שטארק ארום גערעדט בנוגע דעם ענין פון תשובה מתוך שמחה האט ער דעמאלט גערעדט אז בכלל איז דאך יעדער מצוה דארף זיין מיט שמחה איז דאך ידוע אז ס'דארף זיין עבדת את הוי' אלקיך בשמחה דאס איז כללות עבודת השם דארף דאך זיין בשמחה כל שכן וקל וחומר עבודת התשובה וואס איז א מצווה כללית דארף דאך זיכער זיין בשמחה נאר אין דעם גופא איז דא דער עניין פון תשובה דא כמה וכמה דרגות ס'איז פאראן תשובה תתאה, וואס בכלל ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, איז תשובה תתאה איז בדרך כלל אין א ענין פון מרירות, ווייל אין תשובה תתאה איז דעמאלט דער מענטש זיך מתבונן אין די ענינים בלתי רצויים וואס ער האט געטון במשך כל השנה כולה, ער מאכט א חשבון הנפש פון די זאכן וואס ער האט געטון שלעכט, און ער טראכט זיך אריין ווי אזוי ווייט ער נתרחק געווארן פון געטליכקייט, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין אגרת התשובה אין פרק ז', אז דער מענטש איז זיך מתבונן ווי אזוי די מחשבה דיבור ומעשה שלא להוויה המה, און ווי אזוי ער איז נתרחק געווארן פון געטליכקייט, און ווי אזוי ס'איז ביי אים עוקר נשמתו מאלוקי ישראל ווערט אראפגעריסן פונעם אייבערשטן, און דאס איז ביי אים מעורר א מרירות עצומה מיט א רחמים גדולים, וואס דאס איז די עבודה מתוך מרירות. און אף על פי כן האט דער רבי דעמאלט גערעדט, אז אפילו תשובה תתאה דארף אויכעט זיין מתוך שמחה, צוזאמען מיט די מרירות. ווארום מיר האבן גערעדט וויבאלד אז תשובה איז א מצוה, און ס'איז א מצוה וואס איז מתקן אלע מצוות, איז דאך זיכער אז א מצוה דארף מען טון בשמחה, און נחת אט די מצוה, און כל שכן וקל וחומר די מצוה, וואס דאס איז דורך די מצוה איז ער זוכה צו מתקן זיין דעם גאנצן עבר. דאס איז בנוגע תשובה תתאה. אבער בשעת מ'רעדט וועגן תשובה עילאה, איז דעמאלט זיכער די עבודה בקו השמחה, ווארום תשובה עילאה איז דאך דער ענין וואס א איד ווערט צוגעקלעפט, צוגעבונדן, אתדבקות רוחא ברוחא, א מענטש איז זיך מקשר מיטן אייבערשטן, און דער ענין פון תשובה עילאה ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין איגרת התשובה, אז תשובה עילאה דארף זיין דווקא בשמחה רבה, און די שמחה רבה פון די אתדבקות רוחא ברוחא, פון דעם וואס א איד איז מקשר זיין נשמה און ער בינדט זיך צוריק צו זיין מקור ושרש, ווי די נשמה איז געווען למעלה חלק אלוקה ממעל ממש. און ווי דער לשון הפסוק והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, די נשמה איז אראפגעקומען דא למטה, און ס'איז נתלבש געווארן א גוף און א נפש הבהמית, פון דעסטוועגן בשעת ס'קומט צו גיין די זמני התשובה פון עשרת ימי תשובה יום הכיפורים, און דעמאלט ווערט נתגלה דער קשר עצמי דער פארבונד פון יחידה שבנפש מיט יחידו של עולם, איז דעמאלט ווערט ביי אידן די התקשרות צו דעם אייבערשטן, אז ער איז צוריק מחבר זיין נשמה מיט שורשו ומקורו, מיט אלוקים אשר נתנה, און אט אט דער חיבור איז דאס מיט די גרעסטע שמחה, וואס ווי דער בן מלך וואס ווערט נתחבר מיט אביו המלך. האט דער רבי דעמאלט גערעדט אין די מאמרים פון יענעם ראש יענעם חודש תשרי האט דער רבי דעמאלט גערעדט אזא מין נקודה, וואס איז דער ענין פון תשובה מצד יחידה שבנפש? וואס איז דער חילוק צווישן די תשובה ווי דאס איז מצד די עשר כוחות הנפש, ובכללות די תשובה מצד תשובה תתאה, און די תשובה וואס איז פארבונדן מיט יחידה שבנפש. עס איז דאך ידוע וואס די נשמה וואס נעמט זיך מצד די אלוקות, יא די נשמה, ווי זי קומט ארויף, ס'איז די חמישה דרגות, די נשמה קומט ארויף צו א נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וואס דער שרש פון פון די עשר כוחות הנפש, נעמט זיך דאס פון די עשר ספירות שלמעלה. די עשר כוחות הנפש, וואס שכל ומידות נעמט זיך פון די עשר ספירות, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, נעמט זיך פון די עשר ספירות שלמעלה. אבער די כוחות מקיפים, דאס נעמט זיך פון די מקיפים שלמעלה. די כוחות מקיפים שבנשמה, וואס רופט זיך אן בכללות בחינת חיה און בחינת יחידה,

דאס איז דער פנימיות'דיגע עצמיות'דיגע התקשרות הנשמה מיט געטליכקייט, דאס נעמט זיך פון די מדריגה אין כתר, פנימיות הכתר, וואס רופט זיך אן בשם עתיק, עתיק יומין, וואס דאס איז די העכסטע דרגה אין אלוקות, וואס דער טייטש עתיק יומין, אזוי רופט זיך אן אט די מדריגה אין געטליכקייט, עתיק יומין, וואס עתיק איז דאך מלשון נעתק ונבדל, אפגעריסן. יא, דאס הייסט אז די מדריגה פון עתיק איז דאס איז די מדריגה אין געטליכקייט וואס דאס איז אינגאנצן אפגעריסן פון גאנץ סדר השתלשלות, אזוי איז פאראן א גאנצער סדר השתלשלות, פאראן די עולמות און ס'פאראן די ספירות און די אלע עניינים פון סדר השתלשלות, די מדריגה פון עתיק יומין, פנימיות הכתר, איז נעתק ונבדל, דאס איז אינגאנצן אפגעריסן, אפגערוקט, נבדל. יא, אזוי ווי מ'זאגט המעתיק הרים, ער איז א דו, ער איז אריבערגעשפרונגען, אריבערגעגאנגען, און אריבערגעשפרונגען, על דרך זה זאגט מען דא דער ענין פון עתיק יומין אז ער שפרינגט אריבער, ער איז העכער, אפגעריסן, אפגעטיילט פון גאנץ סדר השתלשלות, וואס דאס איז די מדריגה פון פנימיות הכתר. זאגט מען אז א איד האט אין זיך יחידה שבנפש. וואס איז דאס טייטש יחידה שבנפש? דער עתיק שבנפש, אט דער ענין אין די נשמה פון א אידן וואס איז אינגאנצן אפגעריסן, אינגאנצן אפגעטיילט, מובדל, פון די אלע ענינים פון טעם ודעת און סדר השתלשלות, און דאס איז די בחינה פון יחידה שבנפש וואס איז אינגאנצן העכער פון די אלע כוחות הנפש, און דאס איז יחידה ליחדך צו איין און איינציגע זאך מיט אלוקות. איז במילא אין עבודה בנפש האדם וואס איז דאס די עבודה פון תשובה מצד יחידה שבנפש איז דאס די עבודה פון עתיק האט דער רבי געטייטשט וואס הייסט די עבודה פון עתיק אזוי ווי מען זאגט אז עתיק מיינט זיך אפרייסן על דרך זה אין עבודה עתיק איז דער טייטש זיך אפרייסן זיך אוועקשטעלן אין אן אנדער מעמד ומצב, זיך אפרייסן פון דעם פריערדיגן מעמד ומצב, אן אריינגיין אין די אלע פרטי פרטים פון די גאנצע שמוץ און בלאטע און די ענינים בלתי רצויים וואס ער האט געטאן און זיך נעמען מתקן זיין פרט אחרי פרט, נאר בשעת דער מענטש שטעלט זיך אריבער. אין א נייע מעמד ומצב, ער שטעלט זיך אריבער אין א נייע תנועה, העכער, פארבינדט זיך מיט העכער, פארבינדט זיך מיט געטליכקייט, ער רייסט זיך אפ פון זיין גאנצן עבר, און ער שטעלט זיך אוועק אין א נייע מעמד ומצב, אט דאס איז די תשובה מצד יחידה שבנפש. אין אנדערע ווערטער הייסט דאס אז ס'איז דא צוויי אופנים אין עבודת התשובה. ס'איז פאראן א אופן אין עבודת התשובה וואס דער מענטש איז מתקן פרט אחרי פרט, דער מענטש ארבעט אויף זיך און ער איז מתקן נאך א פרט און נאך א פרט און נאך א פרט ער טראכט זיך אריין די ענינים וואס ער האט געטון שלא כדבעי למהוי און יעדער פרט איז ער מתקן און ער איז משם משלים און ער טוט און בשעת ער מתקן די אלע פרטים איז דורך דעם ווערט ער א בעל תשובה וואס דאס איז די תשובה ווי דאס איז מצד סדר השתלשלות מה שאין כן דא קומט צו גיין די יחידה שבנפש און מזאגט צו א אידן אז ער האט אין זיך דעם כח אז ער קען זיך אריבערשטעלן אין א נייע מעמד ומצב, אין אן אופן פון עתיק, ער רייסט זיך אוועק פון דעם גאנצן עבר און ער שטעלט זיך אוועק אין א נייע תנועה, ער גיט זיך איבער צו דעם אייבערשטן און האט דער אוועקגעגעבן זיך צו דעם אייבערשטן, וואס דאס איז דער כח וואס א איד האט אין עשרת ימי תשובה, בפרט אין שבת שובה, און נאך מער בפרטיות אין יום הכיפורים, און נאך מער בפרטיות אין נעילה, וואס א איד דעמאלט ווערט נתגלה די יחידה שבנפש, און א איד קען זיך אוועקשטעלן אין א נייע מעמד ומצב מיט כוחות פון אייבערשטן, און דעמאלט דעם גאנצן עבר ווערט אינגאנצן אפגעמעקט בלייבט נישט קיין שום זכר אדרבה זדונות נעשו לו כזכיות און דער רבי האט דעמאלט אין דעם מאמר אין איינע פון די מאמרים פון יענעם דאכט זיך מיר אין ראש השנה'דיגן מאמר האט האט ער דעמאלט געברענגט אז סע ברענגט זיך אין די מאמרים פון פריערדיגע רביים ורבותינו נשיאינו פון פריערדיגע רביים ברענגט זיך יא דער לשון בנוגע צו די עבודה פון תשובה תתאה און תשובה עילאה ברענגט זיך א מאמר העולם אז מען קען נישט ארונטער זאל מען גיין אריבער און ער טייטשט עס אויס אז דאס מיינט אין עבודה אז מען קען נישט ארונטער בשעת א מענטש הייבט אן מיט תשובה תתאה און ער זעט אז ס'גייט אים ביי אים נישט דער ענין פון תשובה תתאה די תיקון הפרטים און ער האט אזא ריבוי ענינים און ער פאלט אריין אין א ייאוש פון א ריבוי עבודה וואס ער דארף טון קומט צו גיין רבותינו נשיאינו זאגט דער רבי אינעם מאמר אז מען גיט דעם כח אז מען קען נישט ארונטער זאל מען גיין אריבער זיך אוועקשטעלן אינעם אינעם עבודה פון אריבער אין די עבודה פון יחידה שבנפש וואס דאס איז די עבודה פון אריבער פון עתיק שבנפש זיך מעתיק זיין זיך אפרייסן זיך אוועקרייסן פון זיין גאנצן עבר כ'וועל זיך אוועקשטעלן אין א נייע תנועה, אין א נייע מעמד און מצב, און דאס אליין, דאס נעמט אים ארויס פון אלע זיינע עניינים, און דאס מאכט, און דאס און דאס מאכט ער זאל ווערן א נייע מציאות, מציאות חדשה, און דאס איז דער ענין פון תשובה, פארבונדן מיט יחידה שבנפש, תשובה עילאה. וואס דאס האט דער רבי גערעדט אין די מאמרים, און שפעטער אין די שיחות, האט דער רבי דערמאנט דעם פתגם הידוע פון דעם רבין מהר"ש, וואס ער האט דאך צוגעגעבן דעם ווארט, אז די וועלט זאגט אז מ'קען נישט ארונטער גייט מען אריבער.

און ער האט געזאגט אז דאס איז נישט א ענין ס'איז געזאגט געווארן פאר צדיקים, פאר העכערע נשמות, פאר גרויסע חסידים, נאר דאס איז געזאגט געווארן פאר יעדער אידן אן קיין אויסנאם, וויבאלד אז יום הכיפורים איז א טאג וואס איז געגעבן געווארן פאר יעדער אידן אן קיין אויסנאם. און ווי ס'ברענגט זיך דער לשון, ווי ס'שטייט אין סידור, ומאהבתך הוי' אלוקינו מחמלתך, נתת לנו את יום הכיפורים הזה, את יום סליחת העוון הזה, את יום מקרא קודש הזה. אז דער אייבישטער מאהבתך ומחמלתך האט אונז געגעבן אט דעם טאג, וואס אין דעם טאג לייכט דער קירוב המאור אל הניצוץ, ווערט נתגלה דער מאור דער אייבישטער אליין, דער עתיק, און דאס איז מעורר ביי אידן דער עתיק שבנפש, גיט עס דעם כח ביי יעדער אידן, ער זאל זיך קענען בעבֿודתו, זיך איבעררײַסן, זיך אַװעקרײַסן, זיך אַװעקשטעלן, איבערשטעלן אין אַ נײַעם מעמד און מצבֿ, און דעמאָלט איז דאָס די יחידה שבנפֿש, דאָס איז דער אמתער ענין התּשובֿה. אױף דעם האָט ער געברענגט, אַז דאָס איז אױך פֿאַרבונדן מיט דעם, װאָס שטײט בנוגע צו דוד המלך. ס'שטײט בנוגע צו דוד המלך, די גמרא זאָגט, אמר רב שמואל בר נחמני, מאי דכתיב, נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוקם על, איז דא כמה פירושים אין דעם און איינער פון די פירושים די גמרא ברענגט הקים עולה של תשובה אז דוד בן ישי ער איז דער וואס האט אוועקגעשטעלט הקים אויפגעשטעלט עולה של תשובה און ער טייטשט אין דעם מאמר וואס איז דער חידוש פון דוד המלך שהקים עולה של תשובה אז ער האט מגלה געווען אט דער סוג תשובה הקים, אוועקגעשטעלט, אויפגעהויבן, דער ענין פון תשובה איז דאך נישט קיין חידוש פון דוד המלך, תשובה שטייט אין תורה, נאר דוד המלך האט מגלה געווען דעם עומק הענין פון תשובה, הקים עולה של תשובה, די מדריגה פון תשובה עילאה און בעל תשובה עילאה, אט די מדריגה פון תשובה וואס איז פארבונדן מיט יחידה שבנפש, אז א מענטש קען זיך אוועקשטעלן, איבערשטעלן, בשעתא חדא וברגעא חדא דורך דעם וואס ער איז מגלה זיין יחידה שבנפש זיין עתיק שבנפש און ער רייסט זיך אפ ער זאגט זיך אפ פון פון זיין גאנצן עבר און שטעלט זיך אוועק אין א נייעם מעמד ומצב און אט אט דעמאלט איז דעמאלט שטייט ער פנים אל פנים פארבונדן מיטן אייבערשטן און דאס איז מהפך זיין גאנצן מעמד ומצב ביז אז זדונות נעשו לו כזכיות און ער ווערט א נייע מציאות וואס איך האב זוכה געווען זיין ביים רעבן אין תשמ ח שנת תשמח איז געווען דעמאלט געווען א מאמר א קורצער מאמר שבת שובה איז געווען דעמאלט א קורצער מאמר וואס דער רבי האט געזאגט ביים פארברענגען וואס אויף מארגן גלייך עטליכע דאכט זיך געווען גלייך אויף מארגן א טאג צוויי נאך דעם האט דער רבי דעם מאמר מגיה געווען געווען א חידוש דאס איז געווען דער מאמר שיר המעלות ממעמקים. קורצע מאמר, דער רבי האט גערעדט, ממש גאר א קורצע מאמר. אבער דאס איז אריינגעגאנגען, דאס האט מען צוגעגרייט, און דער רבי האט דאס מגיה געווען גלייך אויף מארגן. געווען א פלא. און אין דעם מאמר רעדט ער טאקע אט א די נקודה. דארטן ברענגט ער דעם ממעמקים קראתיך הוי', די עבודה פון ממעמקים, און ער ברענגט א קרעכער מיוסד אויף מאמרים פון דעם רעבן ריי צ פון די פריערדיגע רעבן, וואס איז געווען פֿופֿציק יאר פריערט. תרצ ח, דאס איז געווען תשמ ח, איז געווען פֿופֿציק יאר פון תרצ ח, און דער רבי האט דעמאלט ארומגערעדט ביי אין די כמה פארברענגעס האט ער דעמאלט גערעדט פון יענע מאמרים, אז די מאמרים פון צ ח האט די פריערדיגע רבי גערעדט באריכות וועגן דעם אז ס'איז דא ענין התשובה און מהות התשובה. און ער האט גערעדט אט א דעם נקודה אז עניין התשובה איז עבודה פרטית וואס מ'איז מתקן פרט אחרי פרט עניין אחרי עניין זאך יעדע זאך לפני עצמה ביז דער מענטש ווערט א אדם השלם ביז ער ווערט א בעל תשובה גמור אבער מהות התשובה איז דער עניין הדילוג דאס אז דער מענטש שפרינגט אריבער, ער שטעלט זיך אוועק פון עבר בשעתא חדא וברגעא חדא אין א נייע מעמד ומצב, וואס מצד דעם איז דער גאנצער עבר ווערט אינגאנצען נתבטל, ער ווערט א מציאות חדשה, און מצד דעם, און דאס איז דער מהות התשובה, און דאס איז דער ממעמקים, די מעמקים שביחידה שבנפש, וואס מצד דעם א איד קומט צו צו די מעמקים שלמעלה, ער ווערט איין זאך מיטן אייבערשטן, העכער פון גדרים פון מציאות ומדידות והגבלות, און ער ווערט א גאנצע נייע מציאות חדשה, און דאס איז דער אמת'ער ענין התשובה. בהמשך לזה, אין יענעם תשרי, תשמ ח, וואס דער רבי האט גערעדט אט א דעם ענין אין כמה פארברענגעס, דער מהות התשובה, זיך איבערשטעלן אין א נייעם מעמד ומצב, איז געווען זייער א געשמאקער רייכער ווארט, וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט בהמשך לזה, אין בנוגע הרמב ם. כידוע די סדר איז געווען אז דער רבי פלעגט לערנען דעם רמבם, די שלושה פרקים רמבם וואס מען לערנט יעדער טאג, פלעגט ער נעמען א הלכה ברמבם אין די פארברענגעס אין די שיחות און אויסטייטשן אין עבודת השם. ווארום דער רמבם שרייבט דאך אליין אז יעדער הלכה אין תורה האט אין זיך ליישר הדעות

און דער רבי דעמאלט גערעדט א הלכה וואס עס ברענגט זיך אין רמבם מיוסד אויף די גמרא אין פרק שור שנגח וואס די גמרא זאגט דער רמבם ברענגט די הלכה אז ס'איז דא שור תם און שור מועד שור תם אז ער האט ער אז ער האט מזיק געווען קרן וכיוצא בזה איין מאל צוויי מאל איז א שור תם ער באצאלט חצי נזק בשעת אבער ער טוט שוין די זאך דריי מאל ווערט ער א שור מועד, און דעמאלט איז נזק שלם מיט די אלע דינים וואס די גמרא זאגט די הלכה ברענגט, ברענגט זיך די הלכה אז דאס איז אלץ בשעת ער געפינט זיך אונטער די זעלבע בעלים, אבער אויב ער נשתנה רשות נשתנה מיט דער שור האט משנה געווען זיינע בעלים איז דעמאלט איז ווערט ווערט חזר לתמותו ווערט ער נאכאמאל א תם.

אבער דעמאלט דער רבי גערעדט די הוראות איז גערעדט איז דא דער ענין על פי נגלה די שיחה איז שוין געדרוקט א מורא'דיגע שיחה מיט כמה ביאורים על פי נגלה אבער די נקודה וואס דער רבי האט דעמאלט אויסגעטייטשט אין עבודת השם בהמשך צו דעם ענין וואס האט זיך גערעדט אין דעם מאמר איז דער ביאור געווען אז צו מאכן פון א שור מועד צוריק א שור תם קען דאס זיין אויף צוויי אופנים איין אופן איז, ווי די הלכה זאגט, אז אויב ס'איז געווען איין מאל, און נאך א מאל, און נאך א מאל, און מ'האט געזען אז ער טוט נישט די זעלבע זאך, דאס הייסט אז ער האט משנה געווען הנהגתו, ווערט ער צוריק א תם. און דאס איז די דרך הרגיל. דער צווייטער אופן ווי די הלכה איז דא מחדש איז, אז מ'איז משנה בעלים, ווערט ער גלייך צוריק א תם, מ'דארף נישט גיין דורך די גאנצע סדר השתלשלות, די גאנצע סדר. וואס דאס איז די צוויי אופנים אין עבודת השם. ס'איז דא די עבודת התשובה וואס א מענטש איז מתקן איין פרט און נאך א פרט און נאך א פרט ביז ער ווערט אין רשות הקדושה. אט דא זאגט מען אז ס'איז דא א צווייטער אופן, נשתנה בעליו, ער גיבט זיך איבער צו דעם אייבערשטן. דער מענטש מאכט א החלטה אז פון היינט און ווייטער האב איך א נייעם באלעבאס, פון היינט און ווייטער איך באלאנג צו דעם אייבערשטן. ער איז זיך מוסר נפש, ער גיט זיך אוועק צום אייבערשטן, ער איז זיך מעתיק, ער רייסט זיך אפ, ער שטעלט זיך אריבער אין א נייעם מעמד ומצב, און דאס איז די התגלות היחידה שבנפש, וואס ער פארבינדט זיך מיט יחידו של עולם, און מצד דעם אליין ווערט ער א נייע מציאות חדשה, א אדם חדש, און במילא איז אויס מועד, אויס אוי ווערט ער א נייער מענטש און מען הייבט אן פון דאס ניי דער גאנצער ענין. און אט דאס איז דער עיקר עבודה בימים אלו עשרת ימי תשובה און שבת שובה און בפרט אין יום הכיפורים מיר האבן גערעדט איז דעמאלט די עבודה דארף זיין אט דעם אופן און איך האב זיך געווען הוראה פון רבי'ן יא אין ערב יום הכיפורים תש"נ ווען נאך מנחה דער רבי דער געווען דער סדר אז ערב יום כיפור נאך מנחה דער רבי גערעדט אז א ברכה פאר געווען א ברכה פארן גאנצן עולם שפעטער געווען א ספעציעלע ברכה פאר די תמימים פאר די תלמידי הישיבה

נאר די עבודה פון תשובה עילאה איז אז ס'דארף זיין לימוד התורה אתדבקות רוחא ברוחא, לימוד התורה בהתמדה ושקידה בשמחה רבה, און דאס איז די עבודה פון תשובה עילאה, און דאס איז וואס מאנט זיך איין ביי אונז אין אונזער עבודה לכתחילה זיך אוועקשטעלן אין די תנועה פון תשובה עילאה. און דאס באקומט מען די כוחות, וואס דער רבי האט אונז אוועקגעשטעלט אין אטא דעם מעמד ומצב פון צו אויפהייבן, און דער רבי האט דעמאלט גערעדט דער ענין פון א נשיא, נשיא מלשון התנשאות וואס ער הייבט אויף, פון ער הייבט אויף כל אנשי דורו, אויפהייבן חסידים, אז מען זאל קענען גיין לכתחילה אריבער, זיך אוועקשטעלן אין די תנועה פון תשובה עילאה, און בפרט אין די עבודה פון עשרת ימי תשובה און נאכמער אין די עבודה פון יום הכיפורים, אז די עבודה זאל זיין מצד יחידה שבנפש, איז דאס תשובה עילאה מתוך שמחה רבה, וואס דאס איז די שמחה רבה פון אתדבקות רוחא ברוחא וואס א איד פארבינדט זיך מיט'ן אייבערשטן, און דאס ווערט שטארקער און שטארקער ביז מען קומט צו די די בעת הנעילה א איד שרייט שמע ישראל די פסוקי היחוד און ווערט איין זאך ישראל און קודשא בריך הוא כולא חד און ווי דער רבי טייטשט אז דער ווארט פון נעילה איז אז מען איז נועל כל השערים און אידן געפינען זיך בפנים ישראל ומלכא בלחודוהי, און פון דעם גייט מען אריבער צו די שמחה פון זמן שמחתינו, ביז די שמחה פון שמחת תורה, וואס דאס איז די גרעסטע שמחה וואס א איד מיטן אייבערשטן האט איין און איינציגע זאך, זאל מען זוכה זיין טאקע, ער זאל האבן א חתימה און א גמר חתימה טובה און התעוררות תשובה אמיתית, תשובה עילאה, מתוך שמחה, און זאל זיין א געבענטשטע יאר און א פרייליכע יאר און א שנת גאולה וישועה לכל עם ישראל.